היינט פרק י א איז א קליינע פרק ס'נאר צען פסוקים, די שכל פון די מחלק הפרקים דא אין די פרשיות פון די מכות האב איך נישט קיין מושג וואס ער טוט, על כל פנים אונז לערנען אויף דעם סדר, איז לאמיר זיך דערמאנען ווי אונז האלטן און מ'עט קענען ענדיגן פארשטיין וואס גייט פאר, דאס איז די לעצטע פרק די לעצטע פרשה פון ענדיגט זיך די פרשה פון די מכות און מ'זעט עס זייער קלאר אין די וועג וואס די פרשה גייט. איז משה רבינו שטייט נאך ביי פרעה, לויט אזוי גייט די סדר פון די מעשה דא, דאך געווען ביי פרעה האט אים געשיקט רופן נאך ביי מכת חושך וואס איז די המשך פון מכת ארבה ווי אונז פארשטאנען, לפחות איז די המשך פון די זעלבע שמועס, און ער זאגט אז ער קען גיין ער זאל נאר איבערלאזן די צאן און בקר, און משה זאגט נאו וועי, אונז נעמען אלעס מיט, כי ממנו נקח לעבוד את השם. ויחזק השם את לב פרעה האט נישט זיך געלאזט פון די הצעה זאגט אים פרעה לך מעלי השמר לך אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות ס'הייסט דא האט זיך געענדיגט פרעה'ס סבלנות פיינעלי ביז יעצט זעט מען גאנצע צייט ער קענט רעדן מיט משה ווי א גרויסע רשע פרעה איז ער האט נישט געוואלט שיקן די אידן אבער משה האט געהאט פרי פעס צו פרעה'ס פאלאץ ער קענט רעדן מיט אים האלט א דיפלאמאטיע האט נאך אנגעגאנגען ווי מ'קען זאגן און דא פרעה'ס די האט זיך געענדיגט און מ'זאגט גיי דיר פון דא זעה מיר נישט ביסט ביום ראותך פני תמות ס'הייסט א מלך דו קענסט נישט קומען אן רשות וועסט שטארבן אז דו קומסט און משה וואס ענטפערט ער משה איז בייז משה איז אויך די דיפלאמאטיע צוברעכט זיך דא און משה זאגט ביסט גערעכט איך וויל דיך טאקע מער נישט זעהן און משה מיינט צו זאגן עפעס אנדערש ווי פרעה מיינט אבער דאס וועט מען זעהן און דא שטייט ויאמר ה' אל משה פלוצלינג זייער נישט קלאר וואס קומט דא אריין עוד נגע אחד אביא על פרעה אחרי כן ישלח אתכם ער זאגט נישט וואס די נגע איז, עס קומט נאך איין נגע, דא זעט מען זייער קלאר אז דאס איז א פרשה, עס איז מסודר אויפן סדר פון די צען מכות, עס הייסט כאילו מען ווייסט, משה רבינו האט אויך געוואוסט, כאילו אז מען ווייסט נאך שוין, די ערשטע מאל האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה, בני בכורי ישראל, הנה אנכי הורג את בנך בכורך, דארט איז בעצם געווען די הודעה פאר משה אז עס גייט געשען די מכות, סאו בעצם, משה רבינו אין א געוויסע זין א גאנצע צייט טראכט ער, אקעי, די אייבערשטער האט מיך געזאגט, הנה אנכי הורג את בנך בכורך, ווען געשעט די מכה? און דם צפרדע און אזוי ווייטער, ווי איז עס? מיט אַמאָל זאָגט דער אייבערשטער, ער שטייט נאָך פאַר פרעה, סאָ אפשר אין זיין קאָפּ הערט ער אַ נבואה, האועווער נבואה אַרבעט, הייסט פרעה האָט נישט געוואוסט פון דעם, פאַרשטייט זיך, און ער זאָגט אים, קומט נאָך איין נגע, און משה ווייסט דאָך אוודאי וואָס דער נאָך איין נגע איז, און ער זאָגט אים, אַזוי ווערט אים געזאָגט דעמאָלט ווען ער האָט אים געזאָגט יענער נגע, אַז דעמאָלט וישאלו בני ישראל איש מאת רעהו ואשה מאת שכנתה, גייען זיי בעטן כלי כסף כלי זהב, און זאָגט אים משה, ווייסט וואָס יעצט קומט עס, און עס וועט זיך ענדיגן, כשלחו כלה, נאָך אחרי כן ישלח אתכם, יעצט ענדיגט זיך עס, כלה גרש יגרש, מ'גייט אים נישט נאר ארויסלאזן מ'גייט אים ארויסטרייבן, און יעצט איז די צייט מ'זאל בעטן טאקע די כלי כסף וכלי זהב, און און משה ווייסט שוין וואס ער האט צו טון, און לכאורה רעדט ער טאקע צו די פאלק, ס'שטימט נישט ממש די סדר הדברים דא, ווען מ'גייט דאך ארויס דארף מען זיך ארויסזעהן פון פרעה'ס פאלאץ, און ביזדערווייל שטייט ער דאך דא ביי די פרעה, איז אפשר אזוי אין מוקדם ומאוחר אז מ'רעדט זיך פון די מעשה וואס געשעהט, און די תורה פארציילט די קיום פון דעם, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בעיני בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה בעיני העם, איך מיין אז דאס איז א המשך אזוי ווי מ'האט גערעדט פריער, א חלק פון די גאנצע זאך איז אז די פרעה צו מצרים צוברעכט זיך צוביסלעך, סאו פרעה האט זיך נאכנישט צובראכן אבער יעצט די עבדי פרעה די עם זענען אלע מורא'דיג זיי ווילן שוין בעצם ארויסשיקן די אידן זיי געבן זיי שוין אפילו צי מתנות צי שאלות וואטעווער די פשט פון דעם איז אבער על כל פנים איש משה גדול מאוד ביי מרדכי שטייט ענליך יא גדול מאוד גדול מרדכי גדול מאוד, ס'הייסט די עולם האט אים שוין מורא'דיג רעספעקטירט און אים שוין געוואלט ארויסשיקן. און דא איז געבט משה פאר פרעה די הודעה אויף מכת בכורות, און ער זאגט אים כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מיר ווייסן נישט ווען די אייבערשטער פונקטליך האט עס געזאגט, נישט אלע, אזוי ווי די רמב"ן ברענגט אסאך מאל נישט אלעמאל נביאות ווייסן אונז ביידע מאל, די מיינסט האט די אייבערשטער געזאגט אויך, שטייט אפשר אין די פריערדיגע שטיק וואלט עס געדארפט שטיין, און ער גייט הרג'ען מבכור פרעה עד בכור השפחה וכל בכור בהמה יעדע איינער אלע בכורים אינקלודינג פרעה. און ס'וועט זיין א גרויסע צעקה ווייט א שלויס כמוהו לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף ס'איז שוין די שארפסטע מכה נאך קיינמאל נישט געווען אזא זאך און די גרעסטע חילוק גייט דא זיין ולכל בני ישראל נישט סתם סגייט נישט זיין קיין מכה אזוי ווי ביי די חושך אזוי ווי ביי די ערוב און אזוי ווייטער ביי די דבר נישט סתם א לא יחרץ כלב לשונו פשוט טייטש הייסט אפילו א הינט וועט נישט בילן ס'וועט נישט זיין די קלענסטע די א האר פון א אידיש קינד וועט נישט אראפפאלן למען תדעון אשר יפלה ה' די מכה גייט זיין סטרעיט נאר ריין פאר פרעה ביי מצרים און די אידן גייען נישט ליידן אפילו קיין הינט גייען זיי נישט ליידן דערפון. פירט ער אויס, לגבי וואס פרעה האט געזאגט ער וויל מער נישט זען, און ער זאגט טאקע, זאגט ער, ווייסטו וואס, דו גייסט מיך זוכן, זאגט וירדו כל עבדיך אלה, און פשוט, די מענטש האט זיך געמיינט טאקע פרעה צו די עבדים, אבער זיי האבן געזען פריער, די עבדים האבן זיך שוין געבראכן, זיי גייען אלע זיך בעטן, אויף אלע פיר גייען זיי קומען זיך בעטן צו מיר, לאמר, והשתחוו לי לאמר, טייטש, אויף אלע פיר גייען זיי קומען זיך בעטן צו אונז, צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא איך וועל טאקע גיין, דעמאלטס ווען איך וויל, און כ'וועל דיך טאקע מער נישט זען. ס'הייסט, פירט ער זיך אויס ויצא מעם פרעה בחרי אף ער סלעמט די טיר. דאס דארף מען הערן. משה רבנו געסלעמט א טיר, ביי. האסט געהערט וואס כ'האב געהאט צו זאגן, ביי. און דא איז די אויספיר פון די גאנצע פרשה פון די מכות. ויאמר ה' אל משה, דא רעדט שוין די פסוק, לא ישמע אליכם פרעה, ס'גייט נישט העלפן, דו האסט געמיינט די גאנצע דראמא חצות הלילה, ס'גייט גייט זיך נישט אנפייפן ביז ס'גייט טאקע געשען, ומשה ואהרן עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק ה' את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל.